א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. קודם דארף מען רעדן אביסל וועגן אלול און וועגן תשובה. דער אלול איז שוין דא, ער איז שוין באלד אנטלאפן. ס'הייבט זיך אן די וואך חי אלול. חי אלול איז א מורא'דיגע זאך. עס ווערט געברענגט, פארוואס זענען די אידן געזעסן אין מדבר פערציג יאר? שטייט אין פסוק, וויבאלד די מרגלים זענען דאך געגאנגען אויסשפיאנירן ארץ ישראל, און ס'האט געדויערט פערציג טאג, האט זיי דער אייבערשטער געשטראפט יום לשנה. זעהן מיר פון דעם אז א יום לשנה מיינט זייער אסאך. ווען א מענטש שטארבט האלט מען איין יאהר פאר אים יאהרצייט. כ'מיין דאס ערשטע יאר. וואס איז די פשט פון דעם יאהר? פשט איז אז יעדן טאג איז מען מתקן א יאהר וואס דער מענטש האט געלעבט. מיט אנדערע ווערטער, די ערשטער טאג וואס ער איז געשטארבן, אז מען פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין איז מען מתקן אלע, למשל ער איז געשטארבן זונטאג און זונטאג האט מען אים באגראבן, איז דער זונטאג וואס מען פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין איז מתקן אלע זונטאגס וואס דער נפטר האט געלעבט, די מאנטאג איז מתקן אלע מאנטאגס, און אזוי ווייטער, נאכדעם קומט דאך ראש השנה'ס, יום כיפור'ס, מיט סוכות, מיט ימים טובים, מיט אלעם, איז מיט דעם וואס מען גייט דורך אויף שנה תמימה, ביי די ענדע פונעם יאר האט מען מתקן געווען אלעס וואס דער נפטר האט חלילה פוגם געווען אין דעם יאר אין די און די צייט. דאס איז א ענין פון יום לשנה, דער אייבערשטער האט געשטראפט יום לשנה, און א מידה טובה איז דאך מרובה ממידה פורעניות, אז מען טוט יום לשנה איז אזוי ווי מען האט געטון א גאנץ יאר אלעס וואס דארף צו זיין. יעצט ס'קומט חי אלול, פון חי אלול ביז ראש השנה איז דא צוועלף טאג, און די צוועלף טאג איז מען מתקן יעדן חודש פונעם יאר, למשל אז איינער האט. געזינדיגט אין חודש תשרי איז דער חי אלול איז מתקן דאס אין חודש חשון איז דער י ט אלול און אזוי ווייטער אזוי אז ביז סוף חודש איז מען מתקן די אלע צוועלף חדשים פונעם יאר ממילא דאס איז זייער הויכע צייטן אויכעט די לעצטע וואך פון אלול איז מען מתקן יעדן טאג דעם יום פון די שבוע. למשל כ ג אלול איז מתקן אלע זונטיגס, כ ד אלע מאנטיגס, כ ה אלע דינסטיגס, כ ו אלע מיטוואכס, כ ז אלע דאנערשטיגס, כ ח אלע פרייטיגס, און כ ט איז מתקן אלע שבתים וואס מ'האט זיך אויפגעפירט נישט ווי עס דארף צו זיין. יעצט כ ג אלול געפאלט זיך דאנערשטיג נצבים וילך. על כל פנים, דאס איז דער הייליגקייט פון חודש אלול וואס מ'איז מתקן יום לשנה. יעצט עס שטייט אונז געפינען מיר אין פרשת כי תשא און נאך שפעטער אין דברים, פרשת כי תשא איז עס שמות ל ג, שטייט דא אזוי, ס'איז פסוק י א, שטייט נאך די פרשה וואס איז געווען אבער די מעשה פון דעם עגל, שטייט ודיבר ה'. אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, דער אייבערשטער רעדט צו משה'ן פנים אל פנים אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין חבר, ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל. יעצט זאגט רשי ושב אל המחנה, איז רשי מסביר לאחר שנדבר עמו היה משה שב אל המחנה ומלמד לזקנים מה שלמד, נאכדעם ווען דער אייבערשטער האט געלערנט מיט משה רבינו, איז ער צוריק געגאנגען צו די מחנה און ער האט געלערנט מיט די זקנים וואס דער אייבערשטער האט מיט אים געלערנט, והדבר הזה און די זאך נהג משה מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן, דאס האט משה רבינו געטוהן פון יום כיפור ביז מען האט אויפגעשטעלט די משכן, ולא יותר, יעצט זאגט דער רשי דא א חשבון, ס'איז א פרקי דר' אליעזר באמת, שהרי בי ז בתמוז נשתברו הלוחות, ובי ח שרף את העגל ודן את החטאים. י ח תמוז האט משה רבינו פארברענט דעם עגל און ער דן געווען די חטאים, ובי ט עלה איז ער צוריק ארויף געגאנגען, יעצט אין דעם איז שוין דא א גאנצע זאך ווייל רש י זאגט אויף אן אנדער פלאץ בי ח עלה, וועלן מיר נישט אריין גיין אין דעם, שנאמר ווייל ס'שטייט אין שמות ל ב ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם ועשה און ער האט זיך פארזוימט שם דארט ארבעים יום וביקש רחמים ער האט געבעטן רחמים, אזוי ווי ס'שטייט ואתנפל לפני ה' דאס איז אין דברים ט. ובראש חודש אלול. און ראש חודש אלול נאמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט ועלית בבוקר אל הר סיני לקבל לוחות אחרונות ועשה שם און ער האט זיך דארט געזארגט מ' יום דאס הייסט ראש חודש אלול איז משה רבינו נאכאמאל ארויף און ער האט זיך געזארגט געזוימט דארט פערציג טאג שנאמר ווייל ס'שטייט בהם ואנכי עמדתי בהר בימים הראשונים איז מה הראשונים זענען געווען ברצון די ערשטע ווען משה רבינו איז ארויפגעגאנגען אין ז' סיוון ביז שבעה עשר בתמוז. ווען מען האט געמאכט נעבעך דעם עגל איז די ערשטע פערציג טאג איז געווען ברצון, די מיטלערע פערציג טאג פון שבעה עשר בתמוז ביז ראש חודש אלול איז געווען שלא ברצון, און נאכדעם וואס איז געקומען ראש חודש אלול האט דער אייבערשטער באוויליגט צו משה רבינו און די אידן און ער האט אים געזאגט ועלית בבוקר אל הר סיני לקבל לוחות אחרונות ועשה שם מ' יום און ער האט דארט געווען די פערציג טעג. שטייט ואנכי עמדתי בהר בימים הראשונים מה הראשונים ברצון, אזוי ווי פון ז' סיוון ביז י ז תמוז זענען געווען ברצון ווייל ס'נאך געווען פארן עגל, אף האחרונים פון אלול ביז יום כיפור איז אויך געווען ברצון, אבער אמור מעתה האמצעיים היו בכעס, די מיטלערע פון י ח צו י ט תמוז ביז ראש חודש אלול איז דער אייבערשטער געווען מורא'דיג אין כעס אויף משה רבינו און אויף די אידן. קיצור און בי' בתשרי י' תשרי נתרצה הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער באוויליגט לישראל פאר די אידן בשמחה מיט פרייליכקייט ובלב שלם ואמר למשה סלחתי כדבריך איך בין מוחל פאר די אידן ומסר להם לוחות אחרונות האט אונז געגעבן לוחות אחרונות וירד און איז אראפגעגאנגען והתחיל לצוותם על מלאכת המשכן. האט זיי געמאכט, ער האט זיי באפוילן אויף מלאכת המשכן ועשאוהו עד אח עד אחד בניסן, דאס האט געדויערט פון יום כיפור, מוצאי יום כיפור, ביז ראש חודש ניסן, און שוין. דאס האט געדויערט ממש ביז ראש חודש ניסן צו נישט, מען האט עס אויפגעשטעלט זיבן טאג פריער, דאס איז שוין א גאנצע זאך וואס דאס איז נישט יעצט צו אונז אריינצוגיין. למעשה איז עס ווערט געברענגט אז יעצט זענען די טעג פון רחמים וואס דער אייבערשטער האט געהאט גערופן משה רבינו און איך וויל זיך איבערבעטן מיט די אידן, קום איך גיב דיר נייע לוחות. וועגן דעם הייבט מען אן צו בלאזן פונעם צווייטן טאג פון ראש חודש. אזוי זאגט דער מגן אברהם אין סימן תו' קיף פ א' סעיף קטן ב. דער טור און דער לבוש שרייבן אין סימן תו' קיף פ א' אז מען הייבט אן צו בלאזן ראש חודש ווייל דעמאלטס איז משה רבינו ארויפגעגאנגען אין הימל צו נעמען די צווייטע לוחות און מען האט אדורכגעפירט א קול אין די מחנה, אז משה רבינו איז ארויף געגאנגען אויפן בארג כדי די אידן זאלן זיך נישט טועה זיין נאכאמאל און מען זאל אנהייבן צו מאכן נאך אן עגל אן עבודה זרה אזוי ווי מען האט געמאכט דאס ערשטע מאל מען זאל האבן מער א פונקטליכערן חשבון קומט אויס אז דורכן שופר איז דער הייליגער באשעפער ווערט נתעלה ווייל אידישע קינדער זינדיגן נישט און בפרט נאך אינעם ענין פון עבודה זרה וועגן דעם שטייט עלה אלקים בתרועה וועגן דעם בלאזן מיר אונז אויכעט כדי מען זאל מונע זיין דעם עולם פון צו זינדיגן, ווייל וויבאלד ס'קומט די צייט פונעם יום הדין וואס דער אייבערשטער זיצט ראש השנה און ער דן'ט די גאנצע וועלט, איז ממילא איז דאס זיך צו דערמאנען, יעצט די תקיעה מיטן שופר איז געמאכט אז מען זאל חלילה נישט אוועקגיין אויף שלעכטע וועגן, יעצט וויבאלד מען האט אנגעהויבן צו בלאזן דעמאלטס אין די צייט פון משה רבינו אז ס'זאל אוועק נעמען חלילה שלעכטע וועגן פון כלל ישראל, בלאזט מען שוין א גאנצן חודש כדי מען זאל זיך דערמאנען אז מען מוז זיין גוט און ס'זאל ווערן נישט נאר א סור מרע נאר אן עשה טוב אויך. און ס'איז דא א סמך צו דעם וואס ס'שטייט תקעו בחודש שופר ווייזט אויס מען זאל בלאזן בחודש א גאנצן חודש. ס'אלץ דער טור און די מנהגים. פונעם מהר"ם ראטענבערג פון סדר ערב ראש השנה שטייט מען בלאזט דרייסיג טאג פאר ראש השנה, אז ס'איז דא א הלכה אז שואלין בהלכות הרגל שלושים יום קודם הרגל. ס'איז דא אפילו אין מנהגים וואס ס'ווערט געברענגט אין מטה אפרים אין סעיף ז' און אין אלף למטה אין סעיף קטן ז' אז מ'איז זיך נוהג צו בלאזן ביינאכט אויך, און ער האט דארט א גאנצן מדובר וואס מ'טוט מוצאי שבת ווען מ'בלאזט. אבער דער מטה אפרים זאגט ולא שמעתי נוהגין כן במדינותינו, כ'האב נישט געהערט מען זאל אזוי טון. יעצט דער לבוש און דער ב"ח דארט אין סימן תקפ"א שרייבן אז משה רבינו איז ארויף דעם ערשטן טאג ראש חודש, מגן אברהם סעיף קטן ב' שרייבט בשם התוס' אז משה רבינו איז ארויף דעם צווייטן טאג ראש חודש, זאגט ער, פירט ער אויס, אז מען זאל נישט אוועקרוקן זיך פונעם מנהג אז מען זאל אנהייבן צו בלאזן דעם צווייטן טאג פון ראש חודש, כאטשיג דער לבוש און דער ב"ח האלט אז ער איז ארויף דעם ערשטן טאג פון ראש חודש. יעצט אין ספר קב הישר אין פרק מ"ח שטייט אז ס'א מנהג מען זאל בלאזן פון ראש חודש אלול ווייל דאס איז דרייסיג טאג פאר ראש השנה, פונקט ווי ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז מען געבט צייט פאר א בעל חוב, איינער רופט יענעם. צו דין תורה. זאגט אים דער בית דין, איך געב דיר צייט דרייסיג טאג זאלסט קענען צאמנעמען געלט צו באצאלן די חובות. די זעלבע אויך געט מען צייט פאר א מענטש דרייסיג טאג ער זאל קענען תשובה טון, ער זאל ארויסגיין זכאי ביים בית דין של מעלה, ווייל די עיקר תשובה איז דאך תשובה תפילה צדקה, דאס וועט אוועקנעמען די שלעכטע גזירה. און ער שרייבט אויך דארט אזוי, דער שופר קומט מעורר זיין. אויף הרמת קרן דוד און קרן עקידת יצחק, זאגט ער ווען א מענטש הערט דעם שופר זאל ער נתעורר ווערן, ווייל דער שופר טוט אים דערמאנען און ער זאגט אים קום, שטיי אויף, קרא רוף לאלקיך צו דיין באשעפער, אזוי ווי זיי האבן געטון די אנשי נינוה. יעצט אין מטה משה אין סימן תשע"ח ווערט געברענגט אז די עיקר זמן תשובה איז ראש חודש אלול און א גאנצן חודש, און אויכעט ראש השנה, יום כיפור און הושענא רבה, און דאס איז מרומז אינעם פסוק אריה שאג מי לא ירא, אריה איז אלול, ראש השנה, יום כיפור און הושענא רבה. ס'איז אויך געמאכט אז וועגן דעם זאל מען בלאזן דעם שופר, ווייל ס'הייבט אונז אן צו דערמאנען אז ס'איז דא א צייט ווען דער אייבערשטער גייט בלאזן מיט א גרויסן שופר, און אונז בעט מיר און אונז קען מיר נישט ווארטן אויף דעם טאג, ס'איז והיה ביום ההוא. יתקע בשופר גדול, און מען דארף באמת מתפלל זיין אויף די גאולה ווייל די גאנצע וועלט הענגט אויף איין האר שוין ס'זאל חלילה אונטערגיין, און נאכדעם איז דא נאך א טעם פארוואס מען בלאזט גאנץ אלול, מען זאל מערב זיין דעם שטן ווייל ער ווייסט נישט ווען ראש השנה איז און ער האט אייביג מורא, און נאכדעם איז דא נאך א טעם ווייל דער שטן הייבט אויך אן צו פילן. אז איין טאג גייט מען אים אויכעט אהער נעמען ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות דשחט לשוחט, ממילא זאל ער נישט אזוי מקטרג זיין אויף יענעם ווייל ער פילט אז ער אליין איז אויכעט אין א גרויסן יום הדין. יעצט מען זיך נוהג אין חודש אלול צוויי זאכן, קודם מען זאגט תהלים יעדן טאג נאכן דאווענען, און מען דארף מען זאל וויסן אז ס'ווערט געברענגט אין ספר אלף המגן אין סימן תקפ א סיף קטן ט ז, אין לך דבר להגן מפני המזיקים כאמירת קדיש אחר התהילים, מען זאגט תהילים נאכדעם זאגט מען א קדיש, נישט דא אזא זאך וואס ס'קען אזוי מ מ אפשיידן די מענטש פון מזיקים, מזיקים מיינט מען דעם מקטרג און מען מיינט אלעס, איינעם וואס איז באשערט חלילה שלעכטס, דאס נעמט אים אוועק אלעס, און אין ספ און דארט אין קצה המטה אין סעיף קטן ק ה רעדט ער זייער אסאך וועגן דעם ענין פון זאגן תהילים, און. דארטן אז עס נאכקוקן עס צו טרעפן ווי שיין דאס איז און ווי וויכטיג ס'איז אז מ'זאל זאגן תהילים. ס'איז אויך דא נאך א זאך וואס איז איינגעטיילט תיקוני זוהר, דאס איז ס'טוט ממתיק זיין אלע דינים פון זיין פון זיך פון כלל ישראל, דער הייליגער רבי שמעון אין זוהר, איך האב אמאל געהערט פון דעם אמרי חיים האט ער געזאגט אז ס'איז געווען א גרויסער בעל מקובל דער קאזשניצער מגיד, אויסער דעם וואס ער איז געווען דער גרויסער רבי איז ער געווען א מורא'דיגער בעל מקובל האט ער געמאכט א פירוש, אויף אויף תיקוני זוהר על כל פנים איז האט דער הייליגער קאזשניצער מגיד געזאגט אז ער האט געטראפן א זוהר האט ער געטייטשט ספר הזוהר מהתנא אלקי רבי שמעון בר יוחאי האט ער געזאגט ספר הזוהר דאס איז א לעכטיג ספר מהתנא אלקי ס'לערנט אונז געטליכקייט ווער רבי שמעון בר יוחאי ס'איז דארטן פיל פיל פיל מיט סודות און סודות, און די ספרים טייטשן כל העולם כולו יעברון לפניך כבני מרון אז יעדער גייט דורך ר' שמעון, און ר' שמעון האט דאך געזאגט יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין, איז על כל פנים איז מען זיך נוהג, מ'האט איינגעטיילט שוין די תיקונים אויף דרייסיג טאג, איז מען זיך נוהג צו זאגן כאטשיג מ'פארשטייט נישט אבער ס'איז. מסוגל צו המתקת הדין. יעצט אין הייליגן בני יששכר אין חודש אלול, מאמר א', אות ד', שרייבט ער אזוי, די טעג פון אלול זענען א גרויסע סגולה אז מען זאל קענען צוקומען צום בורא כל עולמים מיט ליבשאפט, און דאס שטייט פון די צייט פון בריאת העולם. פארוואס? ווייל אונז זאגן מיר דאך אז בתשרי נברא העולם, אזוי ווי אונז זאגן מיר ביים דאווענען זה יום תחילת מעשיך. דער בריאת העולם איז דאך געווען ברצון, ס'האט קיינער נישט געצווינגען דעם אייבערשטן ער זאל באשאפן די וועלט, ער האט עס געטון ווייל ער האט געוואלט כדרך הטוב להיטיב. דער אייבערשטער איז דער מקור הטוב און ער וויל טון גוטס, ממילא האט ער געמוזט באשאפן א וועלט מען זאל זיך קענען פארדינען. קומט אויס ווען איז דער. אמת'ע רצון פון אהבה פונעם אייבערשטן, דווקא אין חודש תשרי, דעמאלטס ווען ער האט באשאפן די וועלט, ממילא איז פון אלול אנגעהויבן, האט זיך, ווייל די וועלט איז נישט באשאפן געווארן אין תשרי, די וועלט איז באשאפן געווארן אין כ"ה אלול, נאר דער מענטש איז באשאפן געווארן אין תשרי, איז דער גאנצער חודש איז אזא מין ענין פון אהבה, מיט התעוררות, מיט אלע זאכן וואס דאס האט צו טוהן מיט ליבשאפט און נישט מיט דינים. אדער אז דער אייבערשטער איז א מלך, א מלך במשפט יעמיד ארץ. און וועגן דעם האט טאקע זיך געפירט, האט זיך עס געפירט, אז אז די דריטע מאל משה רבינו איז ארויף און דער אייבערשטער האט אים גאר נאך ארויפגערופן, ווייל דאס איז געווען די צייט וואס דער אייבערשטער וויל, משפיע זיין גוטס פאר מענטשן. יעצט ער רעדט דארטן נאך א גאנצע זאך די בני יששכר וועגן דעם העטס נאכקוקן דארט העט עטס טרעפן זייער שיינע זאכן יעצט אין ספר קצה המטה אין סעיף קטן ה' ברענגט ער פון אסאך ספרים ספרי מוסר אז די פערציג טאג פון אלול ביז נאך יום כיפור זענען די פערציג טאג וואס ס'דויערט אז א קינד זאל באשאפן ווערן די ערשטע פערציג טאג איז דאס קינד נאכנישט באשאפן, עס דויערט מ' יום ביצירת הולד, עס ברענגט דארטן די בני יששכר אז אין די פערציג טאג איז דאך דא תתק"ס שעות, תתק"ס הייסט נײַן הונדערט און זעכציק שעות, יעצט אין א מקווה איז אויך דא תתק"ס לוגין, איז דאס איז צו ווייזן אז די טעג זענען מטהר פונקט אזוי ווי א מקווה, יעצט אין ספר מטה משה אין סימן תשע"ח שרייבט ער אזוי. אז אלול האט אסאך רמזים, איינס איז ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, די ראשי תיבות אלול. און בידי עבדיך הנביאים שטייט אזוי ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, גואל איז די אותיות אלף למד, די סוף אותיות, און נאך גואל זאגט מען ולשבי איז דאך די ו' למד, האסטו אלף למד, ו' למד. יעצט איז דא. פון אין כתובים שטייט אויכעט אזוי ס'איז דא תורה נביאים כתובים שטייט לולא האמנתי לראות בטוב השם לולא איז די אותיות אלול אבער צוריקצווועגס פארוואס א מענטש דארף גלייבן אז ער קען אלעס מתקן זיין איז לולא האמנתי לראות בטוב השם דעמאלטס גייט אלול פארקערט א מענטש מוז גלייבן אזוי ווי רבי נחמן זאגט אז מען קען מקלקל זיין קען מען מתקן נאכדעם שטייט אויכעט אני לדודי ודודי לי איז אויכעט אלול. דאס טייטש אזוי, אז אונז דארף מען גליסטן צום אייבערשטן, דעמאלטס וועט דער אייבערשטער גליסטן צו אונז אויכעט, ער וועט אונז וועלן געבן משפיע זיין אלעס. אין ב"ח אין סימן תקפ"א שטייט אז אז אני לדודי ודודי לי דאס איז דאך אלול, און צום סוף איז באטרעפט עס פֿערציק, אני איז א יוד צום סוף, לדודי איז א יוד, ודודי איז א יוד, און לי איז אויך א יוד. און דאס באטרעפט פֿערציק, אז אין די פֿערציק טעג קען מען זייער גרינג. צוקומען צום באשעפער, ווייל דער אייבערשטער איז זייער נאנט צו אונז, גראדע די פערציג איז דאך אויך די פערציג סאה וואס דאס איז א מקווה, וואס מיינט אז מען דארף האבן טהרת המקווה אויך, אבער איך האב אייך שוין מסביר געווען דאס איז נאר ווען א מקווה איז ווי עס דארף צו זיין איז בצניעות און מען איז אליין, יעצט אין אלף למטה אין סימן תקפ"א סעיף קטן א' שרייבט ער א רמז פונעם אר"י הקדוש, די רמז איז והאלוקים אנה לידו ושמתי לך. די ראשי תיבות אנה לידו ושמתי לך איז אלול. אז חודש אלול האט דער אייבערשטער צוגעפירט פאר מענטשן, פאר כלל ישראל, אז מען זאל קענען תשובה טון אויף אלע חטאים. דער אייבערשטער האט עס והאלקים אנה לידו, ער האט עס צוגעפירט אזא חודש וואס דאס איז מסוגל אז מען קען תשובה טון. יעצט, אין אלי' רבה שטייט אז איש לרעהו ומתנות לאביונים איז אויכעט אלול. דאס מיינט אז אלול דארף מען אויכעט אובאכט געבן מען זאל געבן צדקה, ווייל צדקה איז איינע פון די זאכן וואס איז מעבירין את רוע הגזירה. יעצט, עס ווערט געברענגט אין אלף למטה אז די אלע דריי, תשובה תפילה צדקה, מרומז אין די דריי רמזים אויף אלול, ומל ה' את לבבך דאס איז א רמז אויף תשובה, אני לדודי ודודי לי. דאס איז א רמז אויף תפילה. און איש לרעהו ומתנות לאביונים דאס איז א רמז אויף צדקה. מיט די דריי זאכן קען מען זיך צוגרייטן צום יום הדין. יעצט ווערט געברענגט אין ספר עבודת ישראל פון קאזשניצער מגיד אין פרשת ראה, ברענגט ער צו פון הייליגן רבי ר' מיילעך וואס ער איז מפרש די משנה, ס'שטייט דארטן אין די משנה, און. אנפאנג מסכת ראש השנה באחד באלול איז ראש השנה למעשר בהמה, ר' אלעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי, איז איז ער מסביר מורא'דיג שיין, דער תנא קמא האלט אז ווער ס'פירט זיך א גאנץ יאר נישט ווי עס דארף צו זיין נאר ווי א בהמה, עס קומט ראש חודש אלול איז ער זיך מעורר צו תשובה, איז אויכעט זייער גוט, ר' אלעזר ור' שמעון האלטן אז ווער ס'האט זיך אין גאנץ חודש אלול אויכעט נישט ווי מ'זאגט אויפגעוועקט תשובה צו טוהן, דער זאל כאטש אנהייבן אחד בתשרי, און דאס איז ראש השנה וואס דאס איז יומא דדינא. יעצט זאגט ער דארט מורא'דיגע ווערטער, אמאל איז א מענטש וויל תשובה טוהן, ער ווערט נתעורר ער וויל תשובה טוהן, אבער דער בעל דבר געבט אים אריין אזעלכע זייער מרה שחורה'דיגע געפילן, ער טראכט איך בין דאך אזוי ווייט פונעם אייבערשטן, ס'איז דאך אזוי שווער תשובה צו טוהן. דאס שטייט אין חומש, כי ירבה ממך הדרך, ס'וועט זיין זייער ווייט פון דיר דער וועג, וועלכער וועג? דער וועג פון תשובה, איז זאלסטו וויסן אז זאלסט אנהייבן אין חודש אלול, ווייל אין חודש אלול שטייט פון אר"י הקדוש א גרויסער סוד הנותן בים דרך, אינעם גרויסן ים ווי א מענטש ווערט נעבעך דערטראנקען מאכט דער אייבערשטער אזאלכע וועגן, אזוי שטייט פון אר"י הקדוש. און די עצה איז, זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, לקבל על עצמו על כל פנים התשובה, ער זאל מקבל זיין אויף זיך אז ער גייט תשובה טון, ולהיות נכסף ומשתוקק, און ער זאל אייביג גליסטן, מתי יזכה לשוב כראוי, אפילו ווען ער קען יעצט נישט תשובה טון געהעריג, ער זאל זיך קודם אפמאכן אין מיינד איך גיי תשובה טון. און ער זאל בעטן דעם אייבערשטן ער זאל גליסטן ווען וועל איך קענען תשובה טון ווי עס דארף צו זיין, עד אשר יזכה לבהירות ביז ער וועט זוכה זיין צו א קלארקייט, והולך אל המקום אשר יבחר השם און ער וועט גיין אויפן וועג ווי דער אייבערשטער האט פאר אים אויסגעפירט. יעצט מ'איז זיך אויך נוהג אז מ'איז זיך בודק די תפילין, די מזוזות, ווייל דאס איז מורא'דיג וויכטיג, און דאס שמועסט מען דאך איינער וואס האט געקויפט כשר'ע קלף, מיט אלעם. געדענקט וואס אונז האמיר געהאט פאר אפאר יאר צוריק א גאנצע מחלוקת איז געווען די אלע קלף מ'איז געווען פשוט פון בשר חמורים און בשר שפנים. ס'ווערט אויך געברענגט אין אין משנה למלך דאס איז א מוסר ספר ווערט ער געברענגט סוף דרוש א' ברענגט ער א מורא'דיגע זאך אז פונקט אזוי ווי דו ווילסט האבן א הויז זאלסט קענען וואוינען ביינאכט קיינער זאל נישט אריינקומען און דו ווילסט אויך האבן א פענס ס'זאל זיין צוגעמאכט און דו זאלסט זיין זיכער, זאגט ער, די זעלבע איז די טויטע אין בית החיים, טאמער איז נישט דא קיין גדר ארום דעם בית החיים, פילן זיי זיך זייער אומבאקוועם, און זיי ציטערן מען זאל זיי נישט קיבע חלילה אויפגראבן, און זיי האבן נישט קיין מנוחה, איז ווער ס'קען זאל עוסק זיין אין דעם און זאל ארומנעמען בתי חיים'ס. און מען זאל טוהן וואס דארף צו זיין, וועגן דעם אין אלול איז אזא הייליגע צייט דאס צו טוהן, האט מען יעצט געמאכט אז מען גראבט אויף טויטע וואס האבן נאך געגעסן פון קרבן פסח אין ארץ ישראל, ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר, מיר'ן נאך רעדן פון דעם אין אן אנדערן שמועס יעצט. ס'ווערט אויך געברענגט אין ספר ברכי יוסף, זאגט ער אז אפילו די רבנים וואס זיי לערנען טאג און נאכט גופי הלכות, חיבורים, חודש אלול לאזט מען אביסל נאך, פונעם סדר פון לערנען און מ'זאגט מער סליחות און תחנונים. יעצט די ספרדים זענען זיך נוהג אזוי ווי שטייט אין שלחן ערוך אין סעיף א', זענען זיך נוהג אז מ'שטייט אויף סליחות פון ראש חודש אלול. יעצט דער ר"ן אין מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א' זאגט ווייל דעמאלטס האבן זיך אנגעהויבן די פערציג טאג וואס משה רבינו איז ארויף אין הימל ברצון. דער רמ"א זאגט אבער אז אונזער מנהג איז אויפצושטיין נאר. פון דעם ערשטן זונטאג פון פאר ראש השנה, טאמער ס'געפאלט זיך ראש השנה מאנטאג אדער דינסטאג, דעמאלטס האט מען נישט קיין דריי טעג וואס מ'זאגט סליחות, און א קרבן דארף דאך האבן ביקור דריי טעג, דעמאלטס הייבט מען אן מיט א וואך פריער. דאס יאר געפאלט זיך ראש השנה דאנערשטאג, קען מען זאגן זונטאג מאנטאג דינסטאג און מיטוואך סליחות, הייבט מען נישט אן מיט א וואך פריער, סאו די אינגעלייט זאלן וויסן, מ'געט ענק א דיסקאונט היי יאר. יו געט עוועי וויט איזי. סאו איך בעט יעדער זאל קומען צו סליחות און מען זאל נישט מאכן דעם סליחות אדער צענע ביינאכט אדער מען מאכט דעם סליחות אכטע ניינע אינדערפרי. אמת טאמער מען האט טאקע פארשפעטיגט זאל מען זאגן סליחות איז בעסער ווי נישט צו זאגן אבער על כל פנים דעטס נאט די איידיע די איידיע איז זאלסט אויפשטיין פרי און זאלסט בעטן דעם אייבערשטן. יעצט איך. געדענק נאך ערליכע אידן וואס אלול האט מען געזען אויף זייער פנים אז ס'איז אלול, זיי זענען געווען איינגעשפארט, זיי האבן געזאגט תהילים, זיי האבן געדאוונט און געלערנט. היינט זעט מען שוין נישט די מושג פון די מינע מענטשן, ס'איז כמעט וואס מען זעט נישט, אפשר נאך דא עפעס אפאר פלעצער אין ארץ ישראל ווי מען זעט, אבער די מושג איז שוין היינט נישט דא. ס'איז נעבעך א ביטער אומגליק אויפן דור.
איז על כל פנים וויל איך ענק זאגן. ס'איז געווען אמאל א צייט. ווען מען האט דערקענט אויף יעדן פשוט'ן איד אז ס'איז חודש אלול, מען האט נישט אויפגעהערט צו דאווענען און צו בעטן דעם אייבערשטן, און מען האט געפאסט, אלרייט פאסטן היינט, און הלוואי זאל מען קענען פאסטן די ד' צומות, און מען זאל קענען פאסטן תענית אסתר, און מען זאל קענען פאסטן יום כיפור, דאס דארף מען נישט טוהן פאסטן נאר וואס ס'דא פאסטן ביים שיסל אויך, דאס איז א תענית הראב"ד, מ'האלט אינמיטן עסן מ'געט זיך נישט נאך די גאנצע תאווה, מ'עסט שטאטער, מ'געט מ'טוט אזוי צו ווייזן אז ס'דא א באשעפער און ס'דא אלול און ס'דא א יום הדין, און צו רעדן א שיחת חולין דארף מען זיכער אבאכט געבן, דאס הייסט אויכעט מורא'דיגע פאסט, ס'איז אסאך שווערער צו פאסטן תענית דיבור ווי צו פאסטן פון עסן, יעצט. אין עבודת ישראל אין הייליגן ספר עבודת ישראל פרשת שופטים ברענגט ער אז די גאנצע זאך פון שופטים ושוטרים תתן לך איז געמאכט אויף חודש אלול כדי א מענטש זאל וויסן מען דארף אנהייבן צו שטעלן שופטים ושוטרים אויף זיך אליין און ער זאל זיך אליינס משפט'ן. די בני יששכר אין חודש אלול מאמר א' זאגט אויך אזוי אז די גאנצע פרשה איז געזאגט געווארן אויף א מענטש, אז דער מענטש זאל זיך אליינס נעמען אין די הענט אריין. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די קדמונים אז מ'האט מתקן געווען צו ליינען די פרשה פון מלחמה, פון כי תצא למלחמה, שום תשים עליך מלך, דווקא אין חודש אלול, דאס איז מרומז אויף מלחמת היצר, און ס'מרומז אויף מלכות פונעם אייבערשטן.

אז ס'איז דא א מאן דאמר אז אין ניסן נברא עולם, און ס'איז דא א מאן דאמר אז תשרי נברא עולם. ס'ר' לעזער מיט רב שיע'ן. יעצט, לויט די מאן דאמר אז תשרי נברא עולם, וועגן דעם הייסט חודש תשרי ירח האיתנים, איתנים מיינט א שטארקער חודש. רש"י זאגט שטארק מיט וואס? שטארק מיט מצוות. זאגט רש"י מצוות שופר, יום כיפור. סוכה, לולב, ערבה, ניסוך המים, זעהר א שטארקער חודש איז וועגן דעם איז תשרי א מורא'דיגער חודש אפילו לויט דעם מאן דאמר אז ניסן נברא העולם, אזוי ברענגט די פרי מגדים. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ראשית חכמה שערי תשובה סוף פרק ב' אז ווען א מענטש טוט א מצוה און האט נישט מהרהר געווען בתשובה פארדעם איז עס אזוי ווי א בעל מום, און אויף אים שטייט אשר מום בו לא יקרב, דער אייבערשטער זוכט גארנישט זיין מצוה. כ'האב געהערט אמאל פונעם אלטן קראסנער רב זכר צדיק לברכה אז זיין שווער ר' ברוך בערנארד איז געווען א בעלזער חסיד ער איז אמאל געפארן צו ר' שיעלע בעלזער איז דאס געווען מ'האט געווארט אז דער הייליגער בעלזער רב זאל אריינקומען און ער זאל פירן טיש און פלוצלינג האבן אלע רבנים פון אויבן אן געוויינט יעדער האט געוויינט פרעגט איין רב דעם אנדערן וואס איז וואס וויינט איר זאגט ער איך בין מהרהר בתשובה שפעטער זענען זיי געוואויר געווארן אז דער הייליגער בעלזער רב איז געזעסן ביי זיך אין צימער און ער האט געשריגן די גאנצע צייט, און וואס טוט מען מיטן פתחי תשובה מיטן באר הייטב, מיטן באר הייטב. קיצור האט דער גבאי געפרעגט דעם רב וועלכן באר הייטב, האט ער געברענגט אז ס'איז דא אין שלחן ערוך אז אין באר הייטב ווערט געברענגט אז טאמער א איד טוט מצוות און ער האט נישט מהרהר בתשובה געווען פארדעם גייט די גאנצע מצוה צום סמך מם. ס'איז דארט אין הלכות תשובה אין שלחן ערוך. און דעם באר הייטב האט ער נישט געוואוסט וואס און וויאזוי זאל מען יעצט טוהן, איז ער געגאנגען האט מהרהר בתשובה געווען, און ווען א צדיק איז מהרהר בתשובה ברענגט ער אריין תשובה פאר אלע וואס זיי זיצן דארט, און אלע רבנים האבן פלוצלינג אנגעהויבן מהרהר בתשובה זיין, איך האב עס געהערט אמאל פונעם אלטן קראסנער רב זכר צדיק לברכה, עס איז דערציילט נאך פון זיין שווער. בקיצור, טאמער מען איז א בעל מום האט די אלע זאכן נישט קיין. עליה. יעצט דאס מיינט נישט ווען איינער איז חלילה א בעל עבירה זאל ער נישט טוהן קיין מצוות, אבער דער תניא איז דאס זייער שיין מסביר, אז ווען א מענטש לערנט שלא לשמה גייט עס אין ערגעץ נישט ארויף, אבער ווען ער לערנט איינמאל איבער לשמה דעמאלטס האט אלעס אן עליה, טאמער האט ער אבער גארנישט געלערנט האט ער דאך גארנישט געלערנט, איז אז דו טוסט מצוות עס גייט טאקע צום סמך מם אלעס איז פיין און וואויל, אבער ווען דו טוסט תשובה ביסטו דאס אלעס מעלה, האסטו כאטש עפעס, אזוי האסטו גארנישט. איז וועגן דעם האט מען מתקן געווען חודש אלול אז ס'זאל וויבאלד חודש תשרי פול מיט מצוות, ס'איז ירח האיתנים, האט מען מתקן געווען אז מ'זאל תשובה טון אין חודש אלול. שטייט אויך אין די גמרא אין מסכת ברכות דף כ"ח אז ר' אלעזר האט געזאגט פאר זיינע קינדער, וכשאתם מתפללים ווען עטץ דאווענטס דעו זאלט עטץ וויסן לפני מי אתם עומדים, איז במילא האט מען מתקן געווען. א חודש אלול אז מען זאל אנהייבן צו זאגן מער שירות ותשבחות, אזוי אז ווען מען קומט ממליך זיין דעם אייבערשטן המלך זאל מען וויסן פון וואס מען רעדט דא. יעצט אין זוהר הקדוש חלק ב' דף ק עמוד ב' ברענגט ער סודות נוראות ונפלאות אויף די כוונות פון שופר, אבער דער זוהר הקדוש פירט אויס הכל תלוי בתשובה, און טאמער איז דא תשובה, איז די כוונה נישט אזוי געלונגען איז אויך גוט. טאמער איז אבער נישט דא קיין תשובה מעגן די כוונות זיין ווי גרויס מען וויל ס'וועט גארנישט העלפן. יעצט צו טוהן תשובה דארף מען מתקן זיין אלעס וואס מ'האט געטוהן פון ווען מ'איז געבוירן געווארן. וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דעם גאנצן חודש אלול אז מ'זאל אנהייבן תשובה צו טוהן. ס'איז דא א מעשה אז איינער פון די תלמידי בעל שם האט געבעטן דעם בעל שם זאל אים אויסלערנען אלע כוונות און דער בעל שם הקדוש האט אים אויסגעלערנט. למעשה ווען ס'איז געקומען דערצו, האט אים דער בעל שם הקדוש געפרעגט נאך די תקיעות, זאג מיר האסט אין זינען געהאט דעם אייבערשטן אויך? זאגט ער, אוי דאס האב איך פארגעסן, איך האב טאקע אין זינען געהאט אלע צירופים אבער איך האב פארגעסן, למה תוקעין רחמנא אמר תקעו, אן א כוונה, דער אייבערשטער האט געזאגט, פארוואס? דער אייבערשטער ווייסט די כוונות, מען טוט עס על דעת המקום ועל דעת הקהל, סא די עיקר איז מען זאל נישט פארגעסן, ס'איז נישט די כוונה ס'איז די תשובה. יעצט דעם שבת גייט זיין אם ירצה השם שבת פרשת כי תבוא, דאס איז ח"י אלול, יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת מגילה דף ל"א עמוד ב', אז עזרא האט מתקן געווען פאר די אידן אז מען זאל ליינען די קללות פון משנה תורה פאר ראש השנה, פארוואס? כדי שתכלה שנה וקללותיה. שרייבט דארטן תוספות אין מסכת מגילה דיבור המתחיל קללות דכיון שרוצים להפסיק ווייל מען וויל מפסיק זיין ולקרות און צו ליינען קודם ראש השנה בפרשה, שלא תהי' מדברת בקללות כלל, שלא להסמיך הקללות לראש השנה, מען זאל, נישט נאר מען זאל נישט ליינען, מען זאל ליינען פארן סוף יאר, נאר מען זאל אפילו נישט ליינען די לעצטע וואך פונעם יאר אויך נישט, וועגן דעם ניצבים איז דא נאכדעם א סדרה וואס מען ליינט אייביג פאר ראש השנה, ווייל מען וויל זיין אזוי פערטיג מיט די אלע קללות, נעבעך, זיי דערציילן א מעשה. אז דער מיטעלער רבי האט געהערט אמאל ווי מען ליינט די תוכחה פרשת כי תבוא, איז ער צאמגעפאלן און ער איז אזוי קראנק געווארן אז עס האט געהייסן אז ער וועט נישט קענען פאסטן אפילו יום כיפור אויך נישט, אזוי קראנק איז ער געווארן. האט מען אים געפרעגט וואס ביסטו געשע וואס ביסטו צאמגעפאלן, זאגט ער וואס הייסט דו האסט געהערט די קללות פון די תורה, זאגט ער איך פארשטיי נישט, און ווען דיין טאטע דער בעל התניא פלעגט יעדעס יאר ליינען אבער ביז דעמאלטס האט ער נישט געקענט ליינען צו ער איז געווען אונטערוועגנס, זאגט ער אים ווען דיין טאטע ליינט וואס איז דעמאלטס? האט ער געזאגט ווען מיין טאטע ליינט הער איך נאר ברכות, דאס וואס כ'האב געהערט דא די קללות איז ווייל נישט מיין טאטע האט געליינט, איך געדענק איך פלעג דאווענען זיין אין פרשת כי תבוא פלעג איך אלץ פארן אויף אין קלויזענבורג ס'איז געווען די וואוילע בחורים פלעגט מען געבן א בית הבראה האט זיך געגעבן צען טאג זאלן זיך קענען אפרוען אין א מלון, אין ועד הישיבות אין ארץ ישראל, סא פלעגן זיי מיר געבן, איך פלעג באקומען יעדעס יאר אזא פעס, פלעג איך זאגן וועלעכע האטעל וויל איך גיין, זאג איך אוודאי אין קרית צאנז זאל איך כאטש הערן ווי קלויזענבורגער רב כ'זעהן א שבת קודש אזוי ער פירט אפ, געדענק איך ער האט געליינט די קללות, די תוכחה האט ער געליינט דארט wow! ער האט אנגעהויבן אזוי יככה השם בשכין. אה! מצרים! ער האט אזוי זיס געליינט די תורה, ווער ס'געדענקט עס, ס'איז געווען ממש א נחת צו הערן, מ'האט נאר געהערט ברכות, אבער למעשה נישט יעדער איז דער בעל התניא, נישט יעדער איז דער קלויזנבורגער רב, סא למעשה שטייט דארטן קללות אויכעט, סא געבט מען אובאכט אז ס'זאל אפילו נישט זיין דעם לעצטע וואך פון יאר נאר נאך א וואך פארדעם אויכעט וועגן דעם וועט אייביג זיין נצבים, וועט זיין פאר ראש השנה. יעצט איז דא נאך א טעם פארוואס מען ליינט עס פאר ראש השנה. ס'שטייט פון בעלז, פון בעלזער צדיקים שטייט, פון ר' שיעלען, ער זאגט אז מען זאל לערנען די נזיקין, ארבעה אבות נזיקין, מען זאל לערנען די גמרא, זאגט ער, מיט דעם ווערט מען אפגעהיטן אז ס'זאל נישט זיין קיין חלילה קיין שום היזק פאר א איד, ווייל מיט דעם וואס מען לערנט עס, איז מען עס, מען איז עס מקבל אויף זיך אז דער אייבערשטער שטראפט מיך נישט, איז דאס מאכט אז דער אייבערשטער זאל נישט מוזן בפועל ממש שטראפן. איך פלעג אלץ זאגן פאר די אינגעלייט זאלן לערנען סימן שכ"ח אין הלכות שבת, דארט רעדט מען וועגן חילול שבת ביי פיקוח נפש, פלעג איך זיי זאגן, אינגעלייט דארפן דאך, מען דארף דורכגיין חבלי לידה די ווייבער, און שבת קען מען דארפן מחלל שבת זיין, פלעג איך זאגן אז טאמער מ'וועט לערנען סימן שיען ק ח, איז לויט וויאזוי די בעלזער רב האט געזאגט אז מען לערנט, מיט דעם איז מען ממתיק דאס אלעס, זאלן זיי לערנען סימן שכ"ח, דארט רעדט מען פון אז מען זאל ווען מען מעג מחלל שבת זיין, און מיט דעם בעט מען דעם אייבערשטן, אזוי ווי איך קען דאך די הלכות, זאל מיר נישט פארקומען אז איך זאל דארפן חלילה מחלל שבת זיין. יעצט, אין רמ"ז, א פירוש אויפן זוהר הקדוש, שרייבט ער דארטן אין פרשת פנחס, אז ווען מען לערנט וועגן תוכחה און וועגן די אלע תוכחות וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, ס'איז דא צוויי, ס'איז דא אין פרשת בחוקותי און אין פרשת כי תבוא, דער חילוק פון זיי, דאס איז סודות איבער סודות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, איז שרייבט ער דארטן אז דורך דעם וואס מען לערנט עס דארף מען עס נישט דורכגיין בפועל ממש. אין זיין ספר תפארת שלמה פרשת כי תבוא שרייבט ער דעם טעם פארוואס מען ליינט די תוכחות יעצט, זאגט ער ווייל טאמער חלילה כי אם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, ס'איז איינעם נעבעך באשערט א ביטערע אומגליק זאל אים געשען, הנה יצאנו חובותינו בקריאת הדברים האלה, און ממילא יתהפכו לנו. כולם לברכה, אלעס איבערגעדרייט ווערן אויף א ברכה, כידוע שוין באוואוסט דכל התוכחות כולם ברכות ושרשן חסדים, די שורש פון די אלע קללות זענען ברכות און ס'איז אלעס פון חסדים. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט ס'דא מענטשן וואס האבן מורא עולה צו זיין צו די פרשה, ס'איז דא אפילו פלעצער ווי מ'ליינט בכלל נישט די פרשה קיינער איז נישט עולה, און כ'האב אמאל געזען, איך בין געווען אין ארץ ישראל האב איך געדאווענט דארטן, האב איך געזען מען געט א רוף אויס יעמוד מי שירצה, רבותי זאלטס נישט מיינען אז דאס איז א קינדער שפיל, די הייליגע תורה איז תורה און דעם אייבערשטנ'ס קללות איז ברכות, און די גאנצע תורה איז פול מיט ברכות, עס ווערט געברענגט אין משנה ברורה קלאר אז טאמער דאס איז אין סימן. תכ"ח אין סעיף קטן י"ז ווערט דארטן געברענגט אז טאמער מען האט איינעם אויפגערופן ער זאל עולה זיין זאל ער זיכער עולה זיין און ס'וועט אים גארנישט געשעהן ווייל וויבאלד ער איז עולה וועגן כבוד התורה שומר מצוות לא ידע דבר רע אין אסאך פלעצער איז מען זיך נוהג אז דער שליח ציבור דער וואס ער ליינט ער איז עולה והוא מנהג נכון זאגט די משנה ברורה אין סימן תכ"ח סעיף קטן י"ז נאכדעם ברענגט ער אז. ס'איז דא מענטשן וואס מען באצאלט זיי געלט זאלן עולה זיין. אזוי ווערט געברענגט אין שאלות תשובות צמח צדק, דאס איז די ערשטע, ס'איז דא צוויי, ס'איז דא די ערשטע, שאלות תשובות צמח צדק די ערשטע, און ס'איז דא די צווייטע, דאס איז די ליבאוויטשער, און דאס איז דארט אין סימן נ"ו. יעצט. ס'ווערט געברענגט אין די מנהגים פון וורמייזא אז מ'האט געליינט שטיל די תוכחה, נאר ווען מ'איז אנגעקומען ליראה את השם הנכבד הנורא האט מען געשריגן הויעך ביז סוף פסוק, און נאכדעם האט מען ווידער שטיל געליינט ביז ואין קונה. אזוי ווערט געברענגט.

יעצט ווערט געברענגט אין שער הכוונות פון ר' חיים וויטאל אז דער ארי הקדוש האט געליינט די תוכחה מיט זיין מויל בקול רם, די גאנצע תוכחה, ווייל אגעין לויט בגודל קדושתו איז עס געווען פול מיט ברכות. יעצט אין קהלת אין מדרש רבה פרק ח' קאפיטל ג' שטייט אז רב הונא. האט געזאגט שישמיע קולו שאינם קללות רק תוכחות, א נייע קאנצעפט, ס'איז גארנישט קיין קללות, ס'איז תוכחה, ס'איז מוסר, אזוי ברענגט דער קהלת רבה. יעצט אין הייליגן אגרא דפירקא פונעם בני יששכר ברענגט אז ער האט מקפיד געווען ווען ער האט געליינט די תוכחות, אז ס'זאל נישט שטיין קיין שום מענטש קעגן אים אדער לעבן אים, און ער זאגט אז דער טעם איז ווייל מען טאר נישט זאגן פארן חבר א לשון קללה אפילו דרך למידו, סאו טאמער יענער האלט אז דאס איז א קללה הייסט עס חלילה האט יענעם געשאלטן. יעצט אין ספר שערי אפרים שער ג' סעיף ב' שטייט אז מען טאר נישט פאר דעם בעל קורא זאל טראכטן ווען ער ליינט די ברכות צו בענטשן א מענטש וואס ער האט ליב, און חלילה ער זאל שעלטן א מענטש וואס ער האט פיינט. למשל ער הערט דארט וואס ער זעט דארט א פסוק און ער האט א מענטש וואס ער האט אים פיינט, אה, דאס איז פונקט גוט פאר אים. אזוי שטייט אין שערי אפרים שער ג'. ער ברענגט עס פון א ספר חסידים פון תשס"ח, סימן תשס"ח, אז ווען דער חזן ליינט די ברכות וואס עס שטייט אין די תורה זאל ער נישט טראכטן צו בענטשן א מענטש וואס ער האט ליב און ווען ער ליינט די קללות זאל ער נישט טראכטן אז דאס איז גוט אויף די גוים, אפילו דאס טאר מען אויך נישט. די זעלבע אויך ווען מ'ליינט למען ירבו ימיכם זאל ער נישט טראכטן פאר א חבר, און ווען ס'שטייט ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה זאל ער עס מאכן אויף א פיינט, נאר ער זאל טראכטן אז די אלע זאכן זענען פונעם אייבערשטן און דאס איז אלעס כולו טוב. און דער מגן אברהם אין סימן קל"ח סעיף קטן ד' רעדט אויכעט אביסל פון דעם. יעצט, מ'זאגט הפטורה. זאגט מען קומי אורי כי בא אורך, דיין ליכט האט שוין אויפגעשיינט, יעצט בא אורך קען אויך מיינען דיין ליכט איז אונטערגעגאנגען, ס'שטייט אז יעקב אבינו איז דארט געשלאפן וישכב במקום כי בא השמש, די זון איז אראפגעגאנגען נישט אויפגעגאנגען, וואס דער אייבערשטער וויל אונז דא זאגן איז קינדערלעך טייערע כי בא אורך, אפילו ווען דיין ליכט גייט אראפ זאלסטו וויסן ס'איז בא אורך, ווען א מענטש געפינט זיך אינעם נידריגסטן שפל המצב וואס ער קען זיין, סיי אין גשמיות למשל ס'גייט אים נישט קיין פרנסה, ער האט נישט צו באצאלן דעם גרויסן רענט פאר די דירה, ס'גייט אים שידוכים פאר די קינדער, אלע צרות אינאיינעם וואס ס'באטרעפט א מענטש, זאלסטו וויסן כי בא אורך, די דיין זון איז אראפ, זאלסטו וויסן כי בא אורך, דיין זון גייט פונקט אזוי ארויפגיין, דער טאָג איז ליכטיק, די זון גייט אַראָפּ, ס'איז חושך, ס'איז אַ געוואַלד, זאָרג דיך נישט, כּי בא אורך, מאָרגן אין דער פֿרי עט די זון צוריק אַרויפֿגיין. אין רוחניות אויך אַזוי, האָסט געזינדיקט, האָסט צאַמגעזינדיקט אַלעס זייער פֿיין, ביסט אַזאַ שפֿל המצבֿ, האָסט אָפּגעטון וואָס דו האָסט אָפּגעטון. האסט די גרעסטע עבירה שבתורה געטון, זאלסט אבער געדענקען, די זון איז יעצט אראפגעגאנגען, מארגן וועט זי אויפשיינען, וועסט זיך נעמען תשובה טון, וועט זיך דאך אלעס צוריק אויסדרייען צום גוטן און דער אייבערשטער וועט דיר מוחל זיין. יעצט די וואך ביי קריאת התורה ליינט מען די פרשה פון וידוי מעשר, יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז ווען מען ליינט דאס איז עס זייער מוכשר אז מען זאל מתפלל זיין אויף קינדער וואס זאלן זיין עוסק בתורה ובמצוות, פארוואס? איז זייער פשוט. וואס זאגן מיר אונז ביי די ווידוי? ביארתי הקודש מן הבית, כ'האב ארויסגענומען אלעס פון שטוב וואס מען דארף געבן פאר'ן פאר די מתנות כהנה וואס דער אייבערשטער האט אונז מחייב געווען, וגם נתתיו וכ'האב אויך געגעבן ללוי. איז וואס הייסט א לוי? א לוי הייסט דער וואס איז א שבט לוי. יעצט וויל איך ענק זאגן, דער רמב"ם ברענגט אין סוף הלכות שמיטה ויובל, זאגט ער ולא שבט לוי בלבד, מען רעדט נישט פון שבט לוי, אלא כל איש ואיש, יעדער מאן, מכל באי עולם, פון ווי ער קומט נאר פון די וועלט, אשר נדבה אותו רוחו, וואס זיין גייסט האט אים. מנדב געווען והבינו מדעו און ער פארשטייט להבדיל א חילוק צו מאכן לעמוד לפני ה' צו שטיין פארן אייבערשטן לשרתו, צו באדינען דעם אייבערשטן ולעבדו און צו זיין אן עבד פארן אייבערשטן לדעת את ה' צו קענען דעם אייבערשטן. והלך און ער גייט ישר גראד כמו שעשהו אלקים אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים באשאפן ווייל אלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבות ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים ער נעמט אראפ פון זיין האלז די עול פון די גרויסע חשבונות איך מוז אריינלייגן געלט איך מוז אהער איך מוז און איך מוז און נאך און ביזנעס און נאך און נאך אשר ביקשו בני אדם וואס מענטשן לויפן נאך. נשקדש קודש קדשים. ווערט ער געהייליגט מיטן גרעסטן הייליגקייט, ויהי ה' חלקו ונחלתו, און דער אייבערשטער איז זיין חלק און זיין נחלה, לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה, און ער איז פאר זיך זוכה אויף די וועלט, דבר המספיק לו, א זאך וואס דאס איז אים גענוג, כמו שזכה לכהנים, ללוים. דער אייבערשטער געבט אים אויך א חלק אזוי ווי ער האט מזכה געווען פאר כהנים און לוים. הרי דוד עליו השלום אומר, דוד זאגט אין תהילים קפיטל ט"ז פסוק ה, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. און ממילא קען יעדער פשוט'ער מענטש זיין א לוי, ער מעג נעמען מתנות פון מענטשן און ער מעג זיצן און לערנען. איז במילא דאס וואס מען ליינט יעצט וגם נתתיו ללוי שטייט אין די ספרים איז מסוגל צו לאזן א טרער און בעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל אויך האבן וואוילע ערליכע אידישע קינדער, דאס איז די נתתיו ללוי. יעצט אויכעט א כהן איז מרומז אויף א תלמיד חכם ווייל ס'שטייט כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, און אזוי אויכעט לגר ליתום ולאלמנה אז מען דארף. מענטשן וואס זיי האבן נישט, דארף מען דערפרייען זייער הארץ, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט שישמח לב אומללים וחיזוק ברכיים כושלות, מען זאל צעבראכענע מענטשן און פיס וואס זיי פאלן אונטער נעבעך, זאל מען געבן פאר זיי צושטייער. עס שטייט אין די ספרים הקדושים אז מען זאגט השקיפה ממעון קדשך מן השמים. זאל מען וברך את עמך את ישראל זאל מען אינזינען האבן בבנים ובבנות און מען זאל אויכעט האבן תלמידי חכמים מיט יראי שמים זאלן זיין בבחינת פון די לוויים וואס זענען זיך מקדש און מטהר אז זיי ווילן זיך מדבק זיין השם חלקו וגורלו לעולם ולעולמי עולמים. יעצט, ר' מאטעלע טשערנאבלער האט נאכגעזאגט פון זיין טאטן ר' נחום טשערנאבלער אז ס'ווערט געברענגט אין ליקוטי דיבורים, דער בעל שם הקדוש איז געבוירן געווארן אין ח"י אלול אין שנת תנ"ח. יעצט איז אויכעט דא די מעשה אז דער בעל שם הקדוש שרייבט דעם בריוו אז זיין רבי אחיה השילוני

אה, דו שלאגסט דיך מיט די רבנים, דו האסט אבער א מורא'דיגן פראבלעם, ס'קומט יעצט אלול, ס'שטייט אין די גמרא אז מ'זאל גיין זיך מזכיר זיין פאר א חכם העיר, דו האסט דאך יעדן אוועקגעמאכט, צו וועם זאל מען זיך גיין יעצט מזכיר זיין? זאג איך איהם, לאמיך דיר מסביר זיין, אז מיט גיין צו איינעם וואס ער בעקט פעדאפיילס אדער ער איז א פעדאפייל האסטו דאך גארנישט פון מזכיר זיין, ער הייסט נישט קיין חכם העיר ווייל ער האט זוכה געווען אז ער איז געבוירן געווארן ביי רבי אהרן'ען אין שטוב, און ממילא קען ער אפטון כל דבר אסור, דער זון מיטן איידעם זיינעם, דאס מיינט נישט אז מיט דעם גייסטו עפעס אויפטון. סאו ווען דו רעדסט פון ערליכע רבנים, פון א חכם העיר, ס'איז דא אסאך, ס'איז דא סאך שטילע וואוילע רבנים, זיי זיצן און לערנען, זיי דינען דעם אייבערשטן, זיי זענען אזוי ווי די לוויים, זיי האבן אויף זיך גענומען צו זיין לשרת. בקודש, און מען דארף זיי אויפזוכן, ס'איז דא ווייניג ראיתי בני עליה והם מועטים, ס'איז דא ווייניג און מען דארף זיי אויפזוכן, און ס'מיינט נישט אז וועסט דיך גיין געזעגענען מיט איינעם וואס האט אפגעטון כל דבר אסור, מיט דעם וועסטו ערגעץ אנקומען, און דאס זאלסטו געדענקען, ווען גייט צו זאלי קאם האט זיך געזעגענען מיטן, ער האט אראפגעברענגט דעם אייבערשטן מיט זיין תורה אזוי ווי קיינער האט עס נאכנישט אראפגעברענגט אין די צייט פון ברוך שפינוזה מיט די אלע האט מען זיי געלייגט אזאלעכע שקצים אין חרם וואס זיי גייען צו ערכאות. און זענען מורד בכבוד שמים, סאו וועסט דיך גיין געזעגענען מיט וואס ס'וועט נאר קאסטן אפאר טאלער, נישט דעיס מיינט די גמרא, ס'דא שטילע ערליכע אידן, איך ווייס אויך פון אסאך, נאנאנאנאנא מיינט נישט חלילה אז גאנץ כלל ישראל איז אונטערגעגאנגען, ס'איז נאר ראיתי בני עליה והם מועטים. און די זעלבע וויל איך זאגען די אינגעלייט, מען דארף פרעגן א שאלה א רב דארף מען אויך פרעגן א ערליכן רב, דו גייסט פרעגן מנשה פיליפ א שאלה אויב ער איז נכשל אין עריות, און אין משכב זכר וואס דאס איז סקילה, נו פארוואס זאלסטו אים דען טראסטן אז ער וועט דיר פסק'נען גוט? פארוואס? ווייל סאטמאר מוז אים האבן ווייל ער איז א גוטער רעדנער און האט ארויסגעגעבן א ספר פרשת הכסף? צו מאמת זיין דעם רעבינ'ס שיטה אז מ'טאר נישט נעמען קיין געלט? אין איין ווארט קען איך דיר עס זאגן. נאר די איינציגע זאך וואס ער האט פארגעסן צוצושרייבן צום סוף, פאר ער האט געשריבן סליק פירקין, האט ער געדארפט שרייבן און בעוונותינו הרבים אפילו סאטמאר נעמט אויך געלט פון די אלע מקומות זרים, ס'האט נישט דא קיינער, אין גם אחד וואס ער נעמט נישט. חוץ איינער וואס מ'געט נישט, דער נעמט נישט, אבער נישט ווייל ער וויל נישט נעמען, נאר מ'געט אים נישט. און וועגן דעם זאל ער קענען זיין א דיין אויף כריתות? כ'מיין אז ער האט נישט קיין שום פראבלעם צו מאכן משכב זכר מיט בחורים בשעת מ'האט אים באצאלט טבין און תקילין צו לערנען מיט זיי, האט ער א פראבלעם דיר צו זאגן די בדיקה איז יא גוט צו ס'איז נישט גוט? מ'דארף זייער וואטשן וואו מ'גייט, און מ'דארף זייער זייער שטארק וואטשן אז דער דיין זאל נישט זאלסט נישט שיקן דעם ווייב צו אים. און ער קען נאך דעם ווייב אויכעט מפתה זיין צו מאנס זיין. סאו איך האב נישט געזאגט ס'איז נישט דא ערליכע אידן, איך האב נאר געזאגט די פאר וואס איך רעכן אויס די זענען נעבעך מושחתים, און מיט די טאר מען אונז נישט האבן קיין שייכות. דאס אלעס וואס איך האב געזאגט. שוין. דאס איז נאר געווען א שיעור אזוי וועגן די מאורעות הזמן, ס'איז פאר אלול, אבער ס'קומט נאך א שיעור פון אלול זייער א שיינער שיעור וועגן תשובה. און אויסער דעם קומט נאך די מלחמה קעגן פעדאפיילס. זייטס אלע געזונט, האטס א פרייליכן שבת.